דעם שבת געפאלט זיך אם ירצה השם חמשה-עשר בשבט, אזוי ווי די מאדערן פיפל זאגן ט"ו בשבט. די מאדערענע האבן קורצע טערמינאלעדזשיס פאר יעדע זאך, למשל דעם ר' משה חיים לוצאטו זאגן זיי רמח"ל, און אויפן בעל שם טוב הקדוש זאגן זיי בעש"ט, יעדע אלעס גייט אזוי מיט אבריוויעישן, באט עניוועי, עס גייט זיין סיי פרייטאג צונאכטס און סיי שבת בייטאג. טאג. יעצט די סדר פון חמשה עשר איז דער מנהג אז מען עסט פון די ז' מינים, יעצט זיתים איז א זאך וואס מען קען עסן וויפיל מען וויל, שעורה איז שווער צו עסן, איז דארף מען טרינקען אביסל ביר וואס איז געמאכט פון שעורים, מען דארף אבער אבאכט געבן ס'זאל זיין כשר, ווייל ס'ידוע דער קלויזנבורגער רב האט שוין געזאגט פאר דרייסיג יאר צוריק אז ס'נישט דא קיין כשר'ע ביר אין אמעריקע, ביז מען האט עפעס געטראפן א פאבריק אין האלאנד וואס זיי מאכן עפעס יא כשר'ע ביר, זיי לאזן אריין. אז מען זאל זעהן השגחה, ווייל געווענטליך די פראבלעם מיט די ביר איז אז ס'איז דא סודות אין יעדע ביר קאמפעני, שוין די לעצטע הונדערט יאר האבן זיי די זעלבע טעיסט מיט אלעם, וויאזוי ארבעט עס? זיי האבן געוויסע סודות, אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט ביי הזרעה מלאכותית, די דאקטער זאגט אפן איך קען דיר נישט אויסזאגן אלע זאכן, אמאל מיש איך אריין פון א שווארץ קינד אויך אביסל זרע, ס'איז גארנישט, ס'איז אן אומגליק אבער כ'זאג סתם, איז די שעורים, דאס איז מען איז זיך נוהג צו טרינקען אביסל ביר, נאכדעם עסט מען די אלע מינע פירות, יעצט אין זייער אסאך פלעצער איז מען זיך נוהג אז מען עסט עס דווקא בייטאג, אבער אזוי ווי ס'איז יעצט פרייטאג צונאכטס אויכעט איז דא מענטשן וואס ביי זיי די סעודת שבת איז ביי זיי אזוי חשוב אז זיי עסן די פרוכטן און זיי מאכן די ברכות ביינאכט. באלד וועל איך רעדן וועלכע ברכות ס'קומט פריער לויטן פסוק, יעצט אויב מען עסט עס פארן בענטשן איז עס אויסגעהאלטן להלכה, טאמער דו עסט עס אינמיטן די סעודה, יעצט גייט זיך אנהייבן א שאלה אויב ס'איז געמאכט דערפון למשל עפל סאוס, צו דאס הייסט דברים הבאים מחמת הסעודה צו נישט, ס'גייט זיך אנהייבן גאנצעטע שאלות. יעצט צו עסן די בורא פרי העץ פאר די סעודה איז אויך נישט אזוי גלייך ווייל. אין סדר דברים אין קפיטל ח' אין פסוק ח' שטייט אזוי. ארץ, ארץ ישראל איז א לאנד חיטה פֿון װײץ, שעורה פֿון גערשטן, גפֿן, פֿון װײַן, ס'מײנט פֿון טרױבן, תּאנה, און פֿײַגן, רימון, און מילגראָמען, און ארץ איז אַ לאַנד זית, שמן, װאָס האָט אין זיך זית, אײלבירטנס, װאָס זײ מאַכן שמן, װײַל ס'איז דאָ אַנדערע פּירות, װאָס זײ מאַכן אױכעט שמן, װי שמן פֿון ניסן. אבער דאס איז איילבירטן, דאס הייסט אליווס, און דבש מיינט מען טייטלען. זיי געבן ארויס האניג, ווייל בינען געבן אויך ארויס האניג, אבער מען רעדט דא פון דעיטס, טייטלען. יעצט האמער געהאט אינעם סדר, וויט, בארלי, טרויבן, פייגן, און. פאמאגרענעטס, דאס איז רימון, א מילגרוים, און אויכעט די אליוו אויל און דעיטס פון האניג. לערנט אונז די גמרא אז יעדע זאך וואס עס שטייט פריער אין פסוק איז פריער אויף צו מאכן א ברכה. יעצט די ערשטע זאך אז מען וויל מאכן א ברכה איז המוציא. איי פארוואס שבת מאכט מען קודם אויפן וויין? דאס איז ווייל מען מוז האבן דעם וויין אז מען זאל קענען באפרייען אלע עסנ'ס וואס מען גייט עסן לכבוד שבת. נאכדעם קומט מזונות, נאכדעם קומט הגפן, נאכדעם קומט. העץ, העץ, דאס איז זיתים, תמרים, ענבים, טרויבן, און תאנים, פייגן, און רימונים, און מילגרוימען. נאכדעם קומט האדמה, בורא פרי האדמה, און נאכדעם קומט א שהכל. יעצט דער סדר וואס כ'האב דא געזאגט איז אפילו לגבי די ז' המינים, און אפילו אז מ'מאכט אויף חביב, און אפילו אויף א פרי שלם, די האבן זכות קדימות, אבער דער סדר וואס כ'האב יעצט געזאגט, איז אפילו לגבי די ז' מינים און אפילו חביב און אפילו שלם. יעצט אויב ס'רעדט זיך דא וועגן די שבעת המינים האב איך ענק שוין געזאגט די סדר איז זיתים תמרים ענבים תאנים רימונים ווייל אזוי שטייט עס אין פסוק. יעצט וועט איינער פרעגן ס'שטייט דאך נישט אזוי אין פסוק אז דאס קוק אין פסוק שטייט חיטה שעורה גפן תאנה ורימון און ארץ זית שמן און דבש. און שמן האבן מיר דאך געזאגט אז דאס איז זיתים, און דבש דאס איז תמרים, און דאס איז די לעצטע אין פסוק, נו, וויאזוי זאגסטו אז מ'זאל קודם מאכן אויף די זיתים און נאכדעם אויף די תמרים, אזוי איז די סדר, איז זאגט די גמרא, זייער פשוט, ווייל אין פסוק שטייט ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון,

און אפילו די ערשטע, לאמיר זאגן פון די רימונים, האסטו, דו האסט עס ליב, און ס'איז שלם, ס'איז גאנץ, און דעסוועגן דאך דארף מען מאכן קודם אויף די זיתים. יעצט דא, דאס איז ווען ס'שלאגט זיך איינע פון די שבעת המינים שלאגן זיך ארום מיט א געהעריגן בורא פרי העץ. דער סדר זענען זיתים תמרים ענבים תאנים רימונים, און דאס איז אפילו אויב דאס וואס ס'שטייט אין פסוק נאכדעם האט ער מער ליב אבער ס'איז שלם, און פארשטייט זיך אליינס אז ווען ס'איז סתם א בורא פרי העץ און ס'איז נישט פון די ז' מינים, לאמיר זאגן ער האט נישט די מינים און ס'איז סתם א בורא פרי העץ, דעמאלטס הייבט זיך אן.

יעצט, דאס וואס ס'הייסט חביב מיינט מען דאס וואס ער האט אייביג מער ליב, מען רעדט נישט פון יעצט וואס ער האט ליב, ווייל אמאל קען זיין די פרי זעט אויס שענער די נישט שענער. יעצט אויב ס'איז דא צוויי מינים, ס'איז דא א העץ און א האדמה, און ס'איז נישט פון די ז' מינים, מאכט מען קודם א בורא פרי העץ און נאכדעם א האדמה, ווייל ווען מ'מאכט א האדמה טאר מען שוין נישט מאכן אן העץ, ווייל דער העץ איז דאך אויכעט פון האדמה.

טאמער האט ער אבער געמאכט די שהחיינו קודם און נאכדעם דארף ער מאכן א ברכה אויף די פירה איז אויכעט גוט, ווייל יעדע זאך וואס ס'קומט פון די סעודה צו מאכן אז מ'זאל מעגן עסן די זאך איז נישט קיין עיכוב, אזוי ווי דער מגן אברהם זאגט אז מ'זאגט ברענג זאלץ נאכדעם ווען ער האט זיך געוואשן און ער זעט ס'איז נישט דא זאלץ וויבאלד מ'ברויך עס האבן אז מ'זאל עסן די מוציא הייסט עס נישט קיין הפסק, און ס'ווערט אויך געברענגט אין אלע פוסקים אז מ'זאל זאגן מזמור לדוד ה' רועי, פאר מען זעצט זיך עסן, דאס איז אזוי ווי תפילה אויף פרנסה, ביי אונז מאכט מען אלעס שארט קאטס, מען דארף יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן אויף פרנסה, מאכט מען איינמאל א יאהר ג' בשלח, מען דארף מחנך זיין די קינדער טאג און ביינאכט, האט מען געמאכט איינמאל א יאהר תפילת השל"ה, אלעס גייט מיט א שארט קאט. מיר זאגן די אלע ספרים, די מוסר ספרים, די קבלה ספרים, די הלכה ספרים, אז מען טאר נישט עסן ביז ווילאנג מען בעט נישט אויף פרנסה, און דאס איז מזמור לדוד ה' רועי וואס מען זאגט, נאכדעם וואס מ'האט זיך געוואשן, פאר מ'האט געמאכט המוציא לחם מן הארץ, ווייל טאמער האסטו שוין געמאכט המוציא, האסטו דאך שוין געגעסן אומגעבעטן אויף פרנסה, און דאס מאכט אז מ'זאל האבן פרנסה. איז במילא נישט קיין חילוק וועלכס מ'מאכט פריער, נאר לכתחילה בעסער מ'זאל מאכן אויף די פרוכט, און נאכדעם מ'זאל מאכן אויף די שהחיינו. יעצט אויב דאס איז אזא מין סוג פון ירק,

טאמער ער האט שוין אויפגעהערט צו עסן דעם ערשטן ביס, דעמאלטס קען ער שוין גארנישט טון, ווייל אויפן צווייטן איז שוין נישט די זעלבע שהחיינו, דאס איז שוין א מעשה פון א ספק ברכה. יעצט, ס'איז דא פירות און ירקות וואס זיי האלטן זיך א לאנגע צייט, און מ'קען נישט דערקענען צווישן אן אלטע פירה און א נייע פירה, מ'קען נישט דערקענען צו ס'איז פון פאריאר צו פון היי יאר, למשל, שקדים, מאנדלען, אגוזים, ניסן, און ס'איז דא אסאך וואס זיי ליגן אין פרידזשידערס און אין פריזערס, און קענען ליגן אויף די שיפן וואכן און חדשים, אויף זיי מאכט מען נישט קיין שהחיינו. דאס איז בקיצור די הלכות וואס כ'האב געוואלט זאגן. למעשה וויל איך אבער זאגן פארן עולם זייער א אינטערעסאנטע זאך, מ'זאל וויסן, מ'קויפט די אלע טרוקענע פרוכטן וואס מ'ברענגט פון טשיינע פון איבעראל, די אלע שמירט מען מיט אזאלעכע פעטן וואס דאס האט אין זיך לארד, חזר פעטן, ס'האט אין זיך א גלאנץ אז דו'סט אריינגיין אין סטאר, עסטו צוגיין און דאס קוקן פון דריי אנדערע קאמפאניס די קאלירן פון למשל דרייד פאפייע, עסטו זען אז איינס איז רויט אזוי ווי בלוט און איינס איז געל. דאס איז געשמירט מיט וואס מען שמירט עס, דאס וועט דיר איצעלע פומפ זאגן זיינע לגיונות, אן אלטער שייסער ער גייט שוין באלד פייגערן און ער געט נאך הכשרים אויף אלע טרייפענע זאכן, נאכדעם איז עס פול מיט ווערים, תולעים, כ'האב געזען יעצט אסאך קליפס ווי די פראפעשענעלס צענעמען די טרוקענע פירות, איך זאג אייך ס'קריכט מער באגארס וויפיל ס'קריכט אין א זו, ס'איז אנבעליוועבל, גאנצעטע שטיקער, דאס איז מען עובר לאוין דאורייתא'ס. און נאכדעם איז דא מ'ברענגט אריין פון געוויסע פלעצער אזאלכע פרוכטן וואס איז נאכנישט רייף אפילו, איך ווייס נישט צו מ'קען אפילו מאכן א ברכה דערויף, מ'צעברעכט זיך די ציין בייסנדיג דערין, חוץ פון דעם האט עס נישט קיין טעם, איז וויל איך אייך זאגן, איך האב געהערט זאגן, איך נעם נישט קיין אחריות, דער סאטמארער רבי זכר צדיק לברכה האט נישט געמאכט קיין שהחיינו, ווייל ער האט געזאגט אלע פרוכטן וואס איז דא יעצט אויפן טיש געפינט זיך א גאנץ יאר, און דאס איז דער אמת, גייסט ארום אין עני סטאר אין וויליאמסבורג אין בארא פארק צו דו גייסט ארום אין מאנהעטן אין די גרויסע סטארס, עווריטינג ענד עניטינג יו וואנט טו טינק אוו איז דא. למשל ביי אונז איז געווען סטראבעריס א יקר המציאות ווייל ס'איז געווען נאר פון א געוויסע צייט ווען ס'האט זיך אנגעהויבן דער זומער ביז סוף זומער, ווינטער א סטראבערי מאן דכר שמיה. גיי אריין דא צו דעם עני סטאר וואס ס'פארקויפט פרוכטן האסטו אלל יער עראונד האסטו עס. און אזוי איז מיט יעדע זאך. היינט איז דאך דא פארשידענע וועגן וויאזוי אין א, איך האב עס אליין געזעהן, אן א ערד, אויפן וואסער, פלאנצט מען אן, און ס'גיט די טאמעיטעס מיט אלעם, ס'איז א מחיה צו קוקן דערויף, ווייל זיי נעמען די זעלבע כוחות וואס די ערד האט, די קעמיקעלס, און זיי לייגן עס אריין אינעם וואסער, און ס'וואקסט געהעריג, צו מ'מאכט דערויף א בורא פרי האדמה, צו מ'מאכט דערויף א שהכל נהיה בדברו, ווייס איך נישט, אויף דעם איז שוין דא רבנים וואס זיי שרייבן וועגן דעם, איז במילא וויל איך זאגן פארן עולם, שטרענגטס ענק נישט אן, מענטשן קויפן פאר צען דאלער עפעס א.